די נעקסטע פלאץ ווי זיי קומען אן די אידן איז אין רפידים, זיי זענען געווען אין מדבר סין, דארט איז געווען די געקומען די מן און די און די שליו די בשר ולחם, אבער צו טרינקען זעט אויס איז געווען דארט, שטייט נישט אז ס'נישט געווען, יעצט פארן זיי ווייטער, קומען זיי אן למסעיהם על פי השם, קומען זיי אן ברפידים, איז דארט נישטא קיין וואסער, אין מים לשתות העם, נישט געווען גענוג בפשטות, האט נישט גענוג וואסער פאר די עולם. און ווייטער וירב העם עם משה, זיי קריגן זיך, קריגן זיך מיינט זיך נישט נאר קריגן, עס מיינט זיי האבן טענות, אזוי ווי שטייט שפעטער וילונו על משה, זאגן אים גיב אונז וואסער, עס הייסט משה איז שולדיג וואסער, אזוי ווי מען זעט כסדר, זאגט משה וואס ווילטס עטס פון מיר, מה תריבון עמדי, מה תנסון את ה' עס הייסט דער אייבערשטער, מ'האט דאך גערעדט פון מסעיהם על פי ה', משה כסדר טענה'ט דאס לאורך די גאנצע וועג אין המדבר, דאס איז זיין תשובה אלעמאל, עס מיינט נישט מיך, איך טו נישט גארנישט אליינס, עס מיינט דער אייבערשטער. אבער ס'העלפט נישט ווייל זאגט די פסוק ויצמא העם שם למים די עולם איז דארשטיג ס'איז די אייבערשטער ס'איז משה די וואסער דארף מען צו טרינקען און וילן העם על משה די אידן שטייט קיינמאל נישט קלאר דא לפחות זיי האבן טענות אויף משה טענות אויף די אייבערשטער טענות האבן זיי אויף משה זאגן למה זה העליתנו ממצרים פארט די זעלבע זאך מצרים לפחות איז געווען צו טרינקען ס'איז געווען אסאך פראבלעמען מצרים איז נישט געווען קיין גוטע פלאץ אבער צו טרינקען איז געווען דא גייען אונז שטארבן בצמא נישט נאר גייען שטארבן להמית אותי דו הרג'סט אונז, דו האסט אונז גענומען ארויס פון מצרים, ס'לפחות איז געווען צו טרינקען, יעצט גיימיר שטארבן פון דארשט. איז מיטאמאל שרייט שוין משה צו אייבערשטן, זאגט וואס זאל איך טון, לעם הזה עוד מעט וסקלוני, משה, דאס איז א אינטערעסאנטע דינאמיק וואס ס'גייט כסדר, די עולם האט טענות אויף משה, משה זאגט ס'מיינט נישט מיר, ס'מיינט די אייבערשטער, למעשה, משה האט מורא פון די פאלק, דארף, דארף זיי טאקע געבן, זאגט דער אייבערשטער, ווייסטו וואס, כ'וועל דיך העלפן. זאגט משה עבור דער אייבערשטער עבור לפני העם נעם מזקני ישראל און יעצט וואס גייט ער טון א נייע זאך מאכן א נס ביז יעצט האט משה גארנישט געטון ס'הייסט ויורהו ה' עץ איז געווען אפשר די איינציגסטע זאך אבער דער מן דער אייבערשטער זאגט הנני ממטיר איך שיק משה האט נאר געדארפט זאגן די מצוה פון דעם מן די מצוה פון שבת די מצוה פון המרבה והממעיט און אזוי ווייטער אבער דא האט משה געדארפט מאכן די נס אזוי ווי ער האט געטון אין מצרים מטך אשר הכית בו את היאור די שטעקן וואס מאכט ניסים נעם עס און זאגט דער אייבערשטער הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב אינטערעסאנט איך גיי זיך אוועק שטעלן דארט ביי קיין שום מכה האבן נישט דאס געזען אז דער אייבערשטער אפשר בא אל פרעה קען מען אזוי טייטשן אבער געגאנגען צו פרעה דא שטייט דער אייבערשטער גייט זיין דארט וואס דארף ער דארט זיין וואס מיינט הנני עומד לפניך על הצור בחורב אינטערעסאנטע פסוק והכית בצור וועסט שלאגן די שטיין ס'גייט קומען וואסער און אזוי געשעהט דאס איז די ערשטע מאל וואס משה האט געשלאגן יא דא שטייט נישט אז עס איז געווען א חטא שפעטער אין פרשת חוקת איז געווען א אנדערע מעשה און ויעש משה כן ער טוט טאקע אזוי לעיני זקני ישראל, דא ביז ביז כ'ווייס נישט ביז ווען גייט נאך די זקנים זענען נאך אלץ א זאך די זקנים זענען נאך געווען אין מצרים, ס'איז דא זקני ישראל משה איז נישט האט נישט גערואינט די גאנצע פריוויעס פאוער סטראקטשער וואס איז געווען, ס'איז דא זקנים מענטשן וואס זענען. מנהיגים, זיי זענען אלע גאנצע צייט רעכנט מען זיך מיט זיי, און אזוי איז געשען, יעצט די פלאץ האט באקומען א נייע פלאץ, רעפידים הייסט יעצט מסה ומריבה, וואס הייסט מסה ומריבה, דאס זענען די צוויי לשונות וואס האבן פריער געזען, מה תריבון עמדי, מה תנסון, זיי שלאגן זיך און זיי זענען מנסה, זיי פרובירן, זיי זענען מנסה, זיי טשעקן, זיי טעסטן, דאס זענען צוויי זאכן, מסה ומריבה, זיי האבן זיך געשלאגן, על נסותם, על ריב בני ישראל, זיי האבן זיך געשלאגן מיט וועם, מיט משה, ועל נסותם האבן זיי צעטיילט משה, זיי זענען נסותם את השם לאמר, וואס וואס ס'האט געמיינט זייער נסיון, היש השם בקרבנו אם אין, זיי זענען געווען מסופק צו די אייבערשטער פירט זיי, דאס איז דאך די מובן, שטייט נישט אז דאס האבן זיי געזאגט, דאס איז געווען די מובן פון זייער נסיון, עד כאן די מעשה פון מי מריבה, פון מסה ומריבה. יעצט איז נאכאלץ אין רעפידים, שפעטער גייט עס הייסן מסה ומריבה, קומט עמלק, שטייט נישט בכלל פארוואס ס'איז געקומען, פארווען, וילחם עם ישראל, כ'האב געזען איינער טייטשט עפעס אז. ס'איז געווען דארט וואסער, ער האט געקומען כאפן די וואסער, איז אונז אבער געווענטליך לערנען אונז אז ס'איז סתם געקומען א, על לא דבר מה, סתם א מ'קאן מצנן את האמבטיה, אבער ס'קען יא זיין אז עמלק האט געהאט עפעס א טענה, ער האט געהאלטן אז ס'קומט זיך אים די וואסער, צו עפעס ער האט זיך געדרייט אין די געגנט, אבער ער איז נישט געווען גערעכט, פארדעם זאגט מען אז ער איז געווען אזוי ווי די מצנן את האמבטיה. אינטערעסאנט צו טראכטן וועגן דעם. בקיצור, און דא ווייטער, אזוי ווי אונז האבן געזען פריער ביי די וואסער, דאס איז שוין א זאך וואס מען טוט נישט, די אייבערשטער מאכט נישט קיין ניסים, נישט קיין השם ילחם לכם ואתם תחרישון, נאר משה, ווייל אזוי ווי ער האט גענומען פריער זיין שטעקן גייט ער אויך יעצט נעמען זיין שטעקן, און נישט נאר זיין שטעקן, ער נעמט יהושע, ער נעמט צאם בחר לנו אנשים און גיי, זיי לוחם מיט עמלק, און משה איך וועל דיך העלפן, איך וועל גיין מיט מטה האלקים בידי איך וועל דיך העלפן, און וואס טוט משה מיט די מטה? נישט ער שלאגט די שטיין עס קומט וואסער, נישט עס קומט מעדזשיק מלאכים, נאר סאמהאו גייט יהושע נעמט אים גייט זיך מלחם און משה גייט מיט אהרן און חור ראש הגבעה און ווען ער איז מרים ידו דאס הייסט מיט די שטעקן און די פשטות די מטה האלקים בידי דעמאלטס וגבר ישראל פונקטליך סתם אז דאס העלפט משנה יעדער קענט דאך שוין די משנה וואס זאגט דעם פשט אבער דאס איז די זאך און ס'איז געווען שווער וידי משה כבדים שווער האט מען געדארפט ברענגען א שטיין זיי האבן געהאלטן אבער על כל פנים ס'האט געהאלפן און ס'איז געווען א נס ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו. און יעצט קומט א אינטערעסאנטע זאך דאס וואס מ'האט נאר מחליש געווען נישט אינגאנצן געענדיגט מיט עמלק האט דער אייבערשטער געזאגט שרייב אלס זכרון בספר כי מחה אמחה את זכר מ'וועט נאכאמאל מוחה זיין און משה מאכט א מזבח צו דאנקען אויף די נס מ'רופט עס הוי' נסי על שם הנס און מ'מאכט א שבועה די אייבערשטער מאכט א שבועה כי יד על כס י-ה מלחמה להוי' בעמלק מדור דור אז מ'גייט צום סוף מכרית זיין די עמלק אינגאנצן.